אורייתא. מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף י"ד עמוד ב'. האבן געלערנט אויפ'ן פריערדיגן עמוד אז רבי חנינא סגן הכהנים האט געברענגט א עדות אז בימיהם של כהנים ווי אזוי מען האט זיך אויפגעפירט לגבי טומאה מיט טהרות. איז לאמיר דא מאכן א קורצע הקדמה. ס'הייסט דאס האט מען שוין געלערנט אז ס'דא זעקס מדריגות לגבי טומאה, ס'דא די העכסטע מדריגה דאס די אבי אבות הטומאה דאס די מת אליינס, איז טאמער איינער רירט אים אן ווערט ער א טמא מת, ער איז טמא געווארן פון א מת, און ער ווערט א אב הטומאה. אזוי אויך איז דא אנדערע אב הטומאות, דאס איז א שרץ, איינער פון די אכט שרצים וואס איז געשטארבן האט א דין ווי א אב הטומאה. חוץ דעם דא נאך איינער וואס האט א דין ווי א אב הטומאה, וואס איז די זב. איז טאמער זיי האבן אנגערירט א אנדערע מענטש, אדער זיי האבן אנגערירט א כלי, ווערט די כלי יעצט די נעקסטע מדריגה, די מדריגה פון א ראשון. יעצט זיי, טאמער זיי גייען אנרירן, נישט זיי, ס'הייסט טאמער דער מענטש יעצט גייט אנרירן עסן אדער טרינקן, דעמאלס די עסן מיט די טרינקן ווערט א שני, ס'הייסט די כלי אליינס קען נישט ווייטער מטמא זיין, אבער דער מענטש ער קען יא מטמא זיין, און די זאכן וואס ער רירט אן ווערט יעצט א שני, דאס הייסט יעדע עסן אדער יעדע טרינקן וואס דער מענטש רירט אן יעצט ווערט א שני. יעצט לגבי חולין, דא ענדיגט זיך עס, חולין קען נישט ווערן א שלישי אדער א רביעי, נאר וואס, תרומה, תרומה קען יא גיין אויף נאך א סטעפ, אבער שני, חולין בלייבט נאר ביי שני, נאכדעם איז דא נאך איינער וואס איז א שני, דאס איז א טבול יום. א מענטש וואס איז למשל געווארן טמא פון א שרץ, ער איז שוין געווען אין מקווה, איז יעצט האט ער א דין ווי א שני, ווילאנג ער האט נישט געהאט הערב שמש האט ער א דין ווי א שני, איז לאמיר זאגן דער מענטש האט אנגערירט יעצט תרומות, איז די תרומה סיי עסן אדער סיי טרינקן ווערט עס א שלישי. יעצט מדאורייתא, דער שלישי ענדיגט זיך דא, דאס הייסט די תרומה קען נישט ווייטער גיין און מטמא זיין אנדערע תרומה, נאר וואס? און איז דא נאך א דין פון א רביעי דאס איז ביי קודש, אז וואס טאמער איך האב געהאט הקדש פלייש, דעמאלטס זאג איך אז וואס טאמער די תרומה האט אנגערירט די הקדש פלייש, ווערט דער הקדש א רביעי, דאס הייסט האב איך דא די אבי אבות הטומאה, איך האב די אב הטומאה, ראשון, שני, שלישי, רביעי. יעצט כדי צו פארשטיין אונזערע גמרא דארף מען דא צולייגען נאך צוויי דינים. די ערשטע דין איז לגבי א מעסער, לגבי כלי מתכות, יעדע זאך וואס איז מעטאל, איז די הלכה איז מדאורייתא אז טאמער א כלי מתכות רירט אן א מת דעם אבי אבות הטומאה איז אנשטאטס צו זאגן אז דער מעסער אדער יעדער מעטאל חלק יעדער מעטאל חפץ וואס רירט אן דער מת אנשטאטס צו זאגן אז דאס איז א דאס ווערט די נעקסטע מדריגה אב הטומאה איז דא א שפעציעלע דין ביי מתכות אז ס'ווערט די זעלבע דין ווי די מת אליינס דאס הייסט די מת איז אבי אבות הטומאה דער מעסער יעצט, אדער יעדער מעטאל חפץ וואס האט אנגערירט דעם מת, באקומט די זעלבע מדריגה פון טומאה, און ס'איז אבי אבות הטומאה. די זעלבע זאך איז אויך ביי טמא מת. טאמער א חפץ וואס איז מעטאל רירט אן א טמא מת, א מענטש וואס איז טמא געווארן פון א מת, איז אנשטאטס צו זאגן אז דער חפץ גייט יעצט די נעקסטע מדריגה און ס'ווערט א ראשון, איז די הלכה מדאורייתא אז ס'בלייבט דעם זעלבן לעוול, דאס הייסט, סיי די מעסער וואס האט אנגערירט דעם טויטן, סיי די מעטל חפץ וואס האט אנגערירן די טמא מת, בלייבן זיי אויף די מדריגה פון דעם חפץ וואס זיי האבן אנגערירט. דאס הייסט, די מעטל וואס האט אנגערירט דעם מת, ווערט דער מעטל אבי אבות הטומאה, ס'קען נישט מטמא זיין באוהל, אבער יעדער איינער וואס רירט עס אן יעצט ווערט א אב הטומאה. די זעלבע זאך איז אויך ביי טמא מת. טאמער א מעטל חפץ רירט אן די טמא מת, א מענטש וואס האט אנגערירט א מת, וועט דער חפץ האבן די זעלבע דרגה טומאה ווי דער מענטש אליינס, און ממילא האט עס א דין פון א אב הטומאה. דאס איז איין הלכה וואס מען דארף וויסן פאר די היינטיגע גמרא. נאך א זאך וואס מען דארף וויסן איז לגבי משקה. חכמים האבן געמאכט א גזירה אויף משקה, אז וויבאלד די משקה קען זייער שנעל טמא ווערן, וויבאלד ס'דארף נישט האבן א צווייטע זאך וואס זאל עס נאס מאכן, ווי ביי עסן, האבן חכמים געמאכט א גזירה אז יעדע משקה האט א דין ווי א ראשון, דאס הייסט, אפילו ווען לאמיר זאגן א ראשון האט אנגערירט א משקה וואס בעצם די משקה וואלט געדארפט ווערן א שני, האבן חכמים געזאגט ניין, ס'גייט ארויף און ס'ווערט א ראשון. די זעלבע זאך למשל ביי תרומה, אפילו איך האב תרומה בעצם וואס וואלט געדארפט זיין א שלישי, דאס הייסט אויב א שני האט אנגערירט תרומה, א תרומה'דיגע משקה, וואלט די משקה געדארפט ווערן א שלישי, איז די הלכה איז אז ס'שפרינגט צוריק ארויף און ס'ווערט א ראשון. חוץ ווען ביי תרומה זאג איך אז ס'ווערט נישט קיין שלישי, אז ס'ווערט יא א שלישי און ס'גייט נישט צוריק ארויף צו א ראשון, דאס איז דווקא ביי טבול יום, אז טאמער טבול יום וואס ער איז א שני אז ער האט אנגערירט תרומה, א משקה וואס איז תרומה איז די הלכה איז אז ס'ווערט טאקע א שלישי און ס'ווערט נישט קיין ראשון. איז מיט דעם יעצט לאמיר אנהייבן צו לערנען די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא, לאמיר אנהייבן אונטן ביי די צוויי פינטלעך, האבן מיר געהאט אין די משנה, הוסיף ר' עקיבא, ר' עקיבא האט צוגעלייגט צו ר' חנינא סגן הכהנים, ר' חנינא סגן הכהנים האט געזאגט א פאל אז איך האב פלייש וואס איז א שלישי, ס'איז שלישי ביי קודש, יעצט וויל איך עס פארברענען מיט פלייש וואס ער איז א ראשון, איז די הלכה האט רבי חנינא געזאגט יא מען מעג פארברענען אזא זאך, דאס הייסט איך מעג מאכן פון מיין שלישי מעג איך מאכן פון דעם א שני, אויף דעם הוסיף רבי עקיבא בימי של כהנים לא נמנעו מלהדליק, איז די גמרא גייט איצט זוכן וואס איז דער פאקט וועלכע הלכה האט רבי עקיבא דא געגאנגען צולייגן מער ווי רבי חנינא. זאגט די גמרא אזוי, לאמיר מאכן דא דעם חשבון, מכדי, לאמיר מאכן דעם חשבון, שמן שנפסל בטבול יום מאי הוה, שלישי, רבי עקיבא האט געזאגט אז מען האט גענומען שמן וואס איז טמא געווארן פון א טבול יום, דאס האט מען פארברענט אין א נר, איז לאמיר ערשט אויסרעכנען, דעם שמן אליינס האט אנגערירט א טבול יום, האט מען געזאגט אז וואס, אז דער שמן ווערט יעצט א שלישי? אויב אזוי, וכי מדליק ליה בנר שנטמא בטמא מת? יעצט האב איך גענומען דעם שמן, כ'האב עס אריינגעגאסן א נר וואס איז טמא געווארן פון א טמא מת, מאי הוה שני, קומט דאך אויס אז די לעמפעלע וואס איז טמא געווארן פון א אב הטומאה פון א טמא מת איז א ראשון, גיס איך אריין מיין אויל אריין אין די לעמפל, ווערט יעצט מיין אויל די נעקסטע מדריגה דעם שני. אויב אזוי פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס איז די חידוש וואס דו זאגסט מיר דא, שלישי מותר לעשותו שני, היינו הך, טאמער דיין חידוש איז פשוט אז פון א שלישי קען איך מאכן א שני, אז איך מעג נעמען דעם אויל און איך מעג עס אריינלייגן דעם ראשון כלי, הגם מיין אויל ווערט יעצט פון א שלישי צו א שני, אויף דעם פרעגט די גמרא היינו הך, דאס איז דאך די זעלבע דין ווי רבי חנינא האט געזאגט אז איך מעג נעמען מיין פלייש וואס איז א שלישי און איך מעג עס אריין לייגן מיט א ראשון און ס'ווערט א שני, און במילא פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס איז די גאנצע חידוש? זאגט די גמרא אמר רב יהודה, זאגט רב יהודה, הכא בנר של מתכת עסקינן, ביסט גערעכט, דא רעדט מען נישט פון אזוי ווי דו האסט פארשטאנען אז איך מעג מאכן פון א שלישי מעג איך מאכן א שני, ווייל די חידוש האט מיר רבי חנינא אויך שוין אויסגעלערנט, כ'זע פון אים אז איך מעג נעמען א שלישי פלייש, כ'מעג עס לייגן מיט א ראשון, הגם מיין פלייש גייט יעצט ארויף א מדריגה און ס'ווערט א שני, און ממילא פשוט צו זאגן אז מיין לעכט, מיין אויל מעג איך אריינלייגן אזא לאמפ וואס איז א ראשון און ממילא מיין אויל ווערט יעצט פון א שלישי צו א שני, דאס קען נישט זיין די חידוש. נאר וואס הכא בנר של מתכת עסקינן, דא רעדט מען אז די נר איז געווען א נר של מתכת, און ממילא אזוי האט מען שוין געזאגט פריער, דרחמנא אמר, די תורה געזאגט, בחלל חרב, חרב הרי כחלל, די חרב, יעדע מעטאל זאך, ווערט אזוי ווי די חלל אליינס, והוה ליה אב הטומאה, קומט דאך אויס אז מיין לעמפעלע יעצט האט א דין ווי אב הטומאה, ס'איז מעטאל, ס'האט אנגערירט איינער וואס איז א טמא מת, וואס דאס איז אב הטומאה, קומט אויס אז מיין לעמפעלע יעצט איז א אב הטומאה. און ממילא לאמיר מאכן דעם חשבון אז איך נעם יעצט מיין אויל, איך גיי עס אריינגיסן אין די לעמפעלע, וואס געשעהט יעצט? מיין אויל ווערט פון א שלישי גייט עס ארויף און ס'ווערט א ראשון, וקסבר די חידוש איז שלישי מותר לעשותו ראשון, אז איך נעם יעצט מיין אויל, איך לייג עס אריין אין די לעמפעלע, וואס די לעמפעלע איז דאך א אב הטומאה, קומט דאך אויס אז מיין אויל וועט פון א שלישי גייט עס אראפ צוויי מדריגות, ס'גייט פון שלישי, ס'ווערט נישט נאר שני נאר ס'ווערט אפילו א ראשון, אויב אזוי, אויף דעם וויל די גמרא זאגן, דאס איז די חידוש פון רבי עקיבא. רבי חנינא האט נאר גערעדט פון א פאל אז איך קען מאכן פון א שלישי א שני, זאגט מיר רבי עקיבא, ניין, איך קען גיין נאך מער ווי דאס, איך קען נעמען א שלישי און מאכן פון דעם א ראשון, ווייל מען רעדט דא פון א לעמפל וואס פון מתכת, מתכת האט דאך די זעלבע דין, די טומאה איז די זעלבע ווי וואס עס האט אנגערירט, אז עס האט אנגערירט א אב הטומאה, ווערט די לעמפל א אב הטומאה, אויב אזוי מיין אויל וואס איך לייג אריין דארטן האט א דין ווי א ראשון. אויף דעם פרעגט די גמרא, ומאי דוחקיה דרבי יהודה לאוקמי בנר של מתכת, וואס ברענט דיך רבי יהודה צו זאגן אז מען רעדט דא פון א נר של מתכת? נוקמי בנר של חרס, לאמיר זאגן אין אמת'ן אריין רעדט זיך דא פון א לעמפל וואס איז חרס, און ממילא קומט אויס אז איך לייג אריין מיין אויל אין די לעמפל של חרס, לאמיר מאכן דעם חשבון, די טמא מת ער איז א אב הטומאה. די לעמפל של חרס גייט אראפ צו די נעקסטע מדריגה און ס'ווערט א ראשון. נעם איך יעצט מיין אויל איך לייג עס אריין אין די לעמפל, קומט דאך אויס אז מיין אויל איז יעצט א שני. איי האסט מיר געפרעגט א קשיא? דו מאכסט דאך פשוט פון א שלישי גייסטו מאכן א שני, אויב אזוי האסט מיר געפרעגט די מאי הוסיף וואס האב איך צוגעלייגט, וועל איך דיר זאגן. דאילו התם טמא וטמא, כ'על זאגן א פשוטע חשבון, ווייל ר' חנינא רעדט פון טמא וטמא, דאס הייסט לפי ר' חנינא דער פלייש איז געווען א שלישי, האט דער פלייש געקענט האט דער פלייש יעצט קענען גיין מטמא זיין נאך א פלייש, נאך א קודש פלייש? אוודאי יא, דאס הייסט דער האט נאך דער פלייש האט נאך אין זיך כח, ס'לעבט נאך, ס'קען נאך מטמא זיין א צווייטע זאך, און ממילא נעם איך דעם שלישי, ס'איז א לעבעדיגע שלישי ווייל ס'קען מאכן א רביעי, קומט דער לעבעדיגע שלישי און כ'הייב עס אויף צו א לעבעדיגע שני, און ממילא דער חידוש איז נישט אזוי גרויס, מה שאין כן ביי אונז, וטמא ואילו הכא, פסול וטמא, מה שאין כן ביי אונז, לגבי דער אויל, לאמיר מאכן דעם חשבון, ווילאנג ס'איז געווען א שלישי, איז די הלכה היות ס'איז טמא געווארן פון א טבול יום, איז די אויל איז בעצם טויט, ס'איז פסול, ס'קען גארנישט גיין מטמא זיין, אזוי ווי תוס' שמועסט אויס, אפילו די אויל גייט איצט אנרירן הקדש פלייש, קען די פלייש נישט ווערן פסול, ס'קען נישט ווערן טמא, און ממילא קומט אויס אז די אויל בעצם איז פסול, דאס הייסט ס'איז טויט, ס'קען נישט ווייטער גיין, ס'קען נישט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך, יעצט וואס איך האב גענומען דעם אויל, כ'האב עס אריינגעלייגט אין מיין לעמפל וואס איז געווען א ראשון, קומט דאך אויס אז מיין אויל איז געווארן א שני, אבער א לעבעדיגע שני, ווייל יעצט קען איך גיין מיט דעם אויל, און איך קען גיין מטמא זיין נאכאמאל א צווייטע זאך, הגם ס'איז א שני, אבער ס'איז א לעבעדיגע שני, ס'קען יעצט גיין מטמא זיין תרומה מאכן א שלישי, און ממילא פרעגט די גמרא, אוודאי האב איך א גרויסע חידוש, ווייל לפי ר' חנינא האב איך גענומען א לעבעדיגע זאך, כ'האב געמאכט פון א לעבעדיגע שלישי, האב איך געמאכט א לעבעדיגע שני, מה שאין כן ר' עקיבא לייגט אוודאי יא צו. איך זאג איך נעם א טויטע שלישי, איך נעם דעם אויל וואס איז פסול, ס'קען נישט גיין מטמא זיין א זאך ווייטער, און איך ברענג עס ארויף צו א מדריגה פון א שני, וואס יעצט קען עס יא גיין מטמא זיין און מאכן א שלישי, ממילא אוודאי הוסיף, אין הכי נמי, ער רעדט פון די זעלבע זאך פון מאכן א שלישי צו א שני, אבער ס'איז א אנדערע מדריגה, רבי חנינא רעדט פון א לעבעדיגע זאך צו א לעבעדיגע זאך, דא רעד איך אז איך נעם א טויטע, איך נעם א פסול, און איך מאך עס צו כשר, פשט איז איך מאך עס אז עס זאל קענען ווייטער מטמא זיין, אויב אזוי אוודאי הוסיף. זאגט די גמרא, אמר רבא, זאגט רבא, דו ווייסט פארוואס מוז זיין מען רעדט דא פון א מתכת, אז די לעמפל איז געווען מתכת, און ממילא רעדט מען דא אז די אויל איז געווארן א ראשון, און נישט אזוי ווי דו האסט געוואלט זאגן אז די אויל איז געווען א שני, ווייל מתניתין קשיתיה, ער האט א פראבלעם מיט אונזערע משנה, ווייל מאי איריא, וואס דארף מען רעדן דתני נר שנטמא בטמא מת, אונז האבן דאך געזאגט אז וואס אז די לעמפל איז טמא געווארן פון א טמא מת און ממילא היות די לעמפל איז געווארן טמא פון א טמא מת האסטו יעצט געוואלט זאגן איז עס א ראשון. אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס מוז איך זאגן מיין לעמפל איז טמא געווארן פון א טמא מת ניתני לנר שנטמא בשרץ, אז ס'איז טמא געווארן פון א שרץ, און מילא די הלכה וועט זיין די זעלבע, די שרץ האט דאך א דין ווי אב הטומאה, מיין לעמפל האט אנגערירט די שרץ וועט עס א ראשון, אויב אזוי איז האב איך דאך ווייטער די זעלבע רעזאלטס, מילא פארוואס מוז די משנה מיר אויסשמועסן און זאגן, דו ווייסט ווי אזוי מיין לעמפל איז געווארן טמא, דאס איז ווייל ס'האט אנגערירט א טמא מת, און ממילא וויל די גמרא זאגן, אלא איזהו דבר שחלוקה טומאתו בין טומאת מת לשרץ, ווי ער צו כאפן א חילוק צו מיין לעמפל איז טמא געווארן דורך א שרץ אדער דורך א טמא מת, הוי אומר זה מתכת, דאס איז דווקא לגבי מתכת, און ממילא ווען די משנה שמועסט מיר אויס אז ווי איז געשעהן די טומאה ס'איז געווען דורך א טמא מת, און ער וויל נישט זאגן אז ס'איז געשעהן דורך א שרץ, קא משמע לן עפעס א חידוש אין דעם. וואס איז די חידוש? די חידוש איז אז מען רעדט דא פון א כלי מתכת, און ביי א כלי מתכת שפילט א ראלע פון וואס איז געווארן טמא, ווייל אויב וואלט די כלי מתכת טמא געווארן פון א שרץ, וואלט עס אראפגעפאלן די נעקסטע מדריגה, וואלט עס געווארן א ראשון, אבער היות היות דו זאגסט מיר קלאר אז ס'איז געווארן טמא פון א טמא מת, און דו ווילסט דווקא זאל זיין פאר א טמא מת טמא געווארן, פארוואס רעדסטו דווקא אין א טמא מת, אלא ארויסצוברענגען אז איך וויל אריינברענגען דא נאך א חידוש, אז וואס מען רעדט דא פון א כלי מתכות, די כלי מתכות האט אנגערירט דעם טמא מת, היות ס'האט אנגערירט די טמא מת, קומט דאך אויס אז ס'בלייבט אויפן זעלבן לעוול, און ממילא יעצט קומט מיין אויל, און איך נעם מיין שלישי, איך לייג עס אריין אין די כלי מתכות, קומט אויס אז מיין אויל ווערט א ראשון, און ממילא האב איך יעצט א חידוש אז איך האב גענומען דעם אויל וואס איז געווען א שלישי און איך האב עס אויפגעהויבן צוויי מדריגות אויף ארויף צו א ראשון לעוועל, און ממילא וויבאלד די משנה רעדט קלאר אז עס איז טמא געווארן דווקא פון א טמא מת און נישט פון א שרץ, איז דאך א ראיה אז ער וויל אריינלייגן נאך א חידוש, איז א ראיה אז וואס? מען רעדט דא פון א כלי מתכות ווייל דאס איז די איינציגסטע זאך וואו ס'וואלט זיך געכאפט א חילוק. און ממילא זאג איך אז מיין אויל איז געווארן פון א שלישי, עס איז געווארן טמא און יעצט איז עס געווארן צוויי מדריגות העכער ארויף צו א ראשון. אמר רבא, זאגט רבא, שמע מינה, פון דעם וואס דו לערנסט מיר יעצט אז מיין לעמפל איז טמא געווארן דווקא פון א טמא מת, וויל איך ארויסלערנען פון דעם קסבר רבי עקיבא טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא, אז יעצט די אויל וואס איז טמא וואס איז בעצם א ראשון אז ס'קען גיין יעצט מטמא זיין אנדערע זאכן אז די משקה איז יעצט מטמא די נעקסטע זאך ער מאכט עס צו א שני איז עס מדאורייתא ס'איז א שטארקע טומאה ס'איז א דאורייתא'דיגע טומאה פארוואס וויל איך דיר זאגן אזוי איז רבא מסביר ווייל דאי סלקא דעתך דרבנן אויב זאגסטו מיר אז וואס אז די גאנצע טומאה דאס הייסט מיין אויל איז יעצט געווארן א ראשון אבער ס'איז נאר אויף כדי אויף אזוי ווייט צו קענען מטמא זיין יעצט אנדערע זאכן מדרבנן, אויב אזוי פרעג איך דיך, דאי סלקא דעתך דרבנן, פרעג איך דיר אזוי, מכדי, האי נר, מאי קא מהניא להאי שמן, די די נר, וואס העלפט מיר אז יעצט אז די אז דאס איז וואס דאס האט טמא געמאכט מיין שמן, דאס הייסט אזוי, אי לאיפסולי גופיה אויב די חידוש איז אז מיין אויל איז יעצט געווארן טמא און ס'איז יעצט אסור אויף זיך אליינס, דאס הייסט ס'איז געווען א שלישי און יעצט איז עס געווארן א שלישי, אויב דאס איז מיר די גאנצע חידוש, אויב אזוי הא פסול וקאי, וואס גייט מיך אן יעצט צו עס איז געווען א שלישי, יעצט איז עס א ראשון, ס'מאכט בכלל נישט קיין חילוק, ס'איז תרומה, תרומה, די מינוט וואס ס'איז פסול, די מינוט וואס ס'ווערט טמא, מעג איך עס שוין נישט האבן אלץ כהן, קען איך שוין נישט עסן, גייט מיך אן א חילוק צו ס'איז א שלישי צו ס'איז א ראשון, און ממילא לגבי דעם תרומה אליינס, לגבי דעם אויל אליינס, וואס גייט מיך אן פון וואס ס'איז געווארן טמא, צו ס'איז יעצט א ראשון, צו ס'איז א שני, צו ס'איז א שלישי, ס'מאכט בכלל נישט קיין חילוק, די מינוט וואס ס'איז טמא, איז עס טמא און איך מעג עס נישט עסן. אלא מאי, פון דעם וואס דו ווילסט מיר זאגן אז ס'איז יעצט געווארן א ראשון, ווילסטו מיר ארויסברענגען די חידוש נישט נאר אז ס'איז געווארן א ראשון, נאר אז וואס ס'איז געווארן אויף א ראשון אויף אזוי ווייט אז יעצט קען עס גיין מטמא זיין א צווייטע זאך מדאורייתא. וממילא זאגט רבא, היות אונזער תנא זאגט קלאר ארויס אז ס'איז געווארן א ראשון, ער זאגט ס'איז געווען א מתכת, די כלי מתכת האט דעם זעלבן דין פון וואס ס'איז געווארן טמא, מילא בלייבט עס אויף א אב הטומאה, און יעצט איז די לעמפעלע, איז עס געווארן מאכט עס דעם אויל א ראשון, פארוואס ווילסט מיר דאס ארויסברענגן, וואס מיר חילוק צו עס איז א שלישי אדער א ראשון, אלא מאי דו ווילסט מיר זאגן אז יעצט קען קומען דער אויל און גייען מטמא זיין א צווייטע זאך, און יענע זאך ווערט א אסור מדאורייתא, ווערט א טומאה שני מדאורייתא. אויף דעם פרעגט די גמרא, ממאי? ווער זאגט דיך אז ס'איז אויף דאורייתא'דיגע לעוועל, אז די אויל יעצט קען יעצט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך מדאורייתא, דילמא לטמא אחרים מדרבנן, אפשר איז עס נאר מדרבנן, דאס הייסט מדרבנן קען קומען די אויל און יעצט גיין מטמא זיין א צווייטע זאך. און ממילא זאגט ער אים, ווער זאגט דיך אז איך ברענג עס ארויף אויף א ראשון לעוועל כדי צו יעצט קענען מטמא זיין אנדערע זאכן פאר דאורייתא, אפשר טאקע איז עס טאקע געווארן א ראשון, אבער די פאקט אז ס'קען גיין מטמא זיין אנדערע זאכן איז נאר מדרבנן? אויף דעם זאגט ער ניין, אי מדרבנן, אויב זאגסטו אז ס'איז מדרבנן, אויב אזוי, מאי איריא באב הטומאה, וואס מוז איך זאגן אז וואס, אז די אויל איז טמא געווארן פון א אב הטומאה, ווייל די לעמפל איז געווען א מתכת, אויב אזוי קען איך דאס זאגן אנדערש, אפילו בראשון, אפילו לאמיר זאגן אז מיין אויל איז טמא געווארן פון א מענטש וואס איז געווען א ראשון, פשט איז אז מיין אויל ווערט יעצט א שני, אדער אפילו ושני נמי, אדער אפילו לאמיר זאגן אנדערש, לאמיר זאגן מיין אויל איז טמא געווארן פון עסן וואס איז געווארן א שני, אויב אזוי, תחילה הווה, אונז האבן דאך געלערנט, אזוי האט מען געשמועסט אין די הקדמה, אז לגבי וואסער, ווערט עס אייביג תחילה, ס'שפרינגט אייביג ארויף צו ווערן א ראשון. און ממילא זאגט ער אים, אויב די גאנצע זאך איז נאר א דרבנן'דיגע הלכה, אז די אויל גייט יעצט ארויף אין א מדריגה, אויב אזוי וואס גייט מיר ארן ווי הויך ס'גייט ארויף, צו ס'ווערט א שני, צו ס'ווערט א ראשון, צו ס'בלייבט א שלישי, וואס גייט מיר דאס אן? ס'גייט אייביג מדרבנן ווערט עס דאך אייביג א ראשון, ס'שפרינגט ארויף און ס'ווערט א ראשון, און ממילא היות ס'ווערט א ראשון, וואס גייט מיך אן פון וואס ס'איז געווארן טמא, אין הכי נמי די טמא מת, נישט די טמא מת, אין הכי נמי די טבול יום, ער האט נישט געקענט מאכן דעם דעם אויל ווייטער נאר ס'איז טאקע געווארן א שלישי ווייל א טבול יום האט א שוואכערע טומאה אין זיך, אבער די מינוט וואס דער אויל רירט אן א צווייטע זאך, הייבט דאך יענע זאך אויף דעם אויל ארויף צו א ראשון, נישט קיין חילוק וואס האט אנגערירט דעם אויל, און ממילא וואס מוזטו מיר דא קומען איינקוועטשן און זאגן מ'רעדט פון א כלי מתכות, וואס די כלי מתכות איז טמא געווארן פון א טמא מת, און ממילא דיין אויל איז געווארן א ראשון, אלא מאי מוז דאך זיין אז וואס? דו ווילסט עס מאכן א ראשון צו זיין א שטארקע ראשון, ווייל אויב איז עס פשוט אויף א דרבנן'דיגע לעוול, אויב אזוי לאז אפ ס'איז נישט געווען קיין אב הטומאה, ס'איז געווען א ראשון, ס'איז געווען א שני, די ווארט איז אז דער אויל איז יעצט געווארן טמא, און מדרבנן די טומאה הייבט זיך אויף ס'ווערט א ראשון, אויב אזוי גייט מיר נישט אן בעצם וואס האט אנגערירט דער אויל. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט, כל הפוסל את התרומה, מטמא משקין להיות תחילה, חוץ מטבול יום, חוץ די טבול יום קען נישט מאכן א וואסער אדער יעדע משקה ארויף צו א ראשון, אבער סתם אזוי יעדע אנדערע זאך מדרבנן ווערט עס א ראשון אוטאמעטיקלי און ממילא גייט מיר בעצם נישט אן וואס איז געווען די גורם פאר דעם אויל יעצט צו ווערן טמא, און הכי נמי די טבול יום ער האט עס נאר געמאכט צו א שלישי לעוועל, אבער אין די מינוט וואס דער אויל איז געקומען אין קאנטאקט מיט א צווייטע זאך הייבט זיך דאך אויף דער טומאה און ס'שפרינגט ארויף צו א ראשון מדרבנן. און ממילא גייט מיר נישט אן צו די זאך איז געווען א ראשון צו די זאך איז געווען א שני אדער די זאך איז געווען א אב הטומאה. און ממילא זאגט די גמרא, היות די תנא ברענגט מיך ארויס קלאר און ער זאגט אז וואס וואס האט מטמא געווען מיין אויל, דאס איז געווען די לעמפעלע, און די לעמפעלע איז געווען די אב הטומאה וואס איז טמא געווארן פון א טמא מת, און ער וויל ארויפברענגען דעם אויל ארויף צו א ראשון לעוועל, שמע מינה דאורייתא היא, איז די חידוש איז אז וואס? אז יעצט איז עס מדאורייתא, אז די אויל קען יעצט גיין מטמא זיין אנדערע זאכן מדאורייתא, און ממילא די חידוש איז אז איך נעם עס ארויף פון א שלישי און איך מאך עס צו א ראשון, אבער א דאורייתא'דיגע ראשון, אויף אזוי ווייט אז ווען די אויל גייט יעצט אנרירן אנדערע זאכן ווערט די נעקסטע זאך א שני, אבער א שני דאורייתא, און ממילא דאס איז די חידוש זייער גוט. ערשטנס אז איך נעם עס ארויף צוויי לעוועלס, איך נעם עס ארויף פון א שלישי, איך מאך פון דעם א ראשון, און נישט נאר דאס זאגט רבא, נאך מער, יעצט ווען ס'רירט אן א צווייטע זאך, איז יענע טומאה נישט א דרבנן'דיגע טומאה, נאר ס'איז א דאורייתא, א שטארקע טומאה, און ממילא דאס איז געווען די חידוש וואס הוסיף ר' עקיבא. אלרייט.